א גוטן טאג, ס'איז היינט זונטאג פרשת מצורע. די וואך, מערצעשעם דינסטאג, גייט זיין ראש חודש, ס'גייט אויך זיין, הייבט זיך אן דער קעיס פון דעם פישערמען דער וואס האט געגאסן בליטש אין מיינע אויגן, איך בעט דער עולם זאל קומען, מען מוז מיר געבן אסאך מארעל סופארט, כ'ווייס נאך נישט וואס ער וויל טענה'ן, צו ער איז יא גילטי צו נישט, דערווייל איז ער נישט גילטי שרייט ער. בעט איך דעם עולם מען זאל קומען, ס'איז דאן דעם ערשטן פון אפריל און מען זאל אויך אים געבן מארעל סופארט, ער דארף אויך האבן אביסל מארעל סופארט, קומטס די אלע חברה וואס קומען אייביג מיט אזא קרומען קאפ זאלן דא אויך קומען, כ'וועל מסביר זיין זייער פשוט, ס'איז דא דא איינער וואס הייסט אברומי רובין, דער אברומי רובין האט געאפערט פינף הונדערט טויזענט דאלער פארן וויקטעמס האסבענד. יעצט ס'דא אין דעם צוויי שיטות פארוואס ער האט עס געאפערט. אברומי רובין זאגט ווייל ער איז א צדיק, ער האט נישט געוואלט א איד זאל גיין זיצן. פון ווי ער וואלט גענומען פינף הונדערט טויזענט דאלער ווייס איך נישט. צו ס'איז שוין נישט דא קיין שום נצרכים אין שטאט ביז מ'זאל נעמען א מענטש וואס ער האט מזנה געווען מיט אידישע טעכטער און מ'זאל זיי און מ'זאל אים פריי וואשן, ביז דעמאלטס איז שוין נישט דא קיינער קיין נצרך מ'זאל אויסגעבן דאס געלט פאר דעם. נע, קען זיין, קען זיין יעדער איז אן עושר אונז ווייסט מען נאר נישט. יעצט, וואס טוט ווען אברומי רובין ווען ס'קומען די אנדערע דרײַצן וויקטעמס וואס זענען דא? דזשאסט ביקאוז דו האסט איין וויקטעם אפגעקויפט מיינט נישט אז די אנדערע קענען נישט קומען, יעצט דו האסט פֿינף הונדערט טויזענט מאל דרײַצן ס'איז אסאך געלט, עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער איינער וואו מ'ווארפט געלט ס'טוט זיך, יעצט איז דא וואס האלטן. אז אברומי איז יא א גוטער, ער האט עס געמיינט ממש לשם שמים. ס'איז דא וואס האלטן ניין אז ער האט עס געטוהן ווייל ער האט געוואלט טוהן די זעלבע שייגעץ שטיק וואס שמעון ברוך טערקלטויב האט געטוהן מיט מאיר לעבאוויטש. ער האט אים געזאגט גיב מיר פאר מיין זון צו היילן פופציג טויזנט, געבעטן האט ער צוויי הונדערט טויזנט, ער געסעטלט פאר פופציג, דערווייל האט אים מאיר געטעיפט, ביי מאיר איז ער געגאנגען און ער האט אים איינגעזעצט, האט. טערקלטויב געקומען צו א קאנקלוזשען, איך גיי נישט זיצן, דו גייסט נישט זיצן, לאמיר ביידע דראפן די טשארדזשעס, וואס דאס איז נישט ליגעל, ווייל טשארלס היינס האט געטון וואס ער האט געוואלט, באט דעטס דאס איז נישט יעצט די זאך. איז דא וואס זיי האלטן צוויי שיטות, איינס איז אברומי האט געוואלט פשוט טרעפן דעם בורי דייטש, און אנדערע זאגן ניין ער האט עס טאקע ערנסט געמיינט, יעצט וואס דער אמת איז וויל נעווער פיינד אוט, ענד יו נאו וואט, הו רילי קעירס, וואט דיפרענס דאז איט מעיק, האט נישט קיין שום. רעכט, אנדער נאו סערקעמסטענסעס, צו נעמען א מענטש וואס ער וויל פייטן פאר די רעכט פאר זיין פרוי, צו בעסער געזאגט זי, די מיידל, האט געפייט פאר אירע רעכטן אז מ'האט איר מאנס געווען און געוואוינט מיט איר. שטעל דיר פאר, יעדע מאמע וואס הערט דאס אויס, טינק אבאוט איט. שטעל דיר פאר דיין טאכטער איז צוועלף, זי גייט אין די הייליגסטע סקול אין סאטמאר, און זי קומט אהיים, זי איז א בעולת בעל, איינער האט מיט איר געהאט אן אפעיר, איינער האט מיט איר געהאט סעקשועל אביוז טו די לאועסט פוינט וואס איז דא, זי האט זיך נישט ענדזשויד, ער האט ארויף געלאזט א הייסן לעקטער אויף איר און ס'האט איר אפגעברענט, און ער האט איר געפאטשקעט און געמאכט בדיקות און געטאטשט און געדרייט, איי מין וואט איז דיס, איי מין ווען ער טוט עס פאר א נארמאלן איד פון ווילימסבורג. נעמט ער און ער הרג'עט אים אויף טויט. כ'האב נעבעך אנגעטראפן דעם קרויז ס'איז נעבעך א לא עלינו, ער האט נאך געשריבן א בריוו אז נחמיה איז גארנישט שולדיג און ער האט געבעטן זיין טאכטער זאל אים נישט איינזעצן, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג דעס איז שוין א פארגאנגענהייט, יעצט הייבט זיך אן אברומי רובין איז געקומען פארן דזשאדזש, יעצט בדרך כלל פאר אינטימעדעיטן וויטנעסעס און וויקטימס איז דער זעלבער עונש ווי פאר טוהן די זאך אליינס, אברומי איז געשטאנען צו זיצן צענדליגע יאר אין תפיסה. אונז האב מיר דא געהאט אבער א פארפוילטן גוי טשארלס היינס וואס ער האט געארבעט פאר משה אבי אבות המוסרים ממילא האט מען אים אזוי אביסל ווי מען זאגט פארגיטיגט און ער איז געגאנגען זיצן נאר אויף זעקס חדשים פון זעקס איז דאך נאר צוויי דריטל איז פיר און מען האט אים ארויסגעלאזט נאך צוויי און פאר פסח מען האט געהאט גענוג פול מען האט אים ארויס יעצט פון ער איז געשטאנען פארן דזשאדזש האט ער געוויינט ער האט געעפנט א נייעם ארגענעזעישן כ'דענק נישט וויאזוי ס'הייסט אפילו צו דרור יקראו עפעס לשבויים דרור און ער וועט טיטשען פאר יעדן אז מען טאר נישט ווייעלעיטען די לאו און איים סאו סארי איי ווייעלעיטעד די לאו און איים גילטי. ס'הייסט אזוי, ער האט מודה געווען ער איז גילטי. נישטא קיין שום קוועסטשען צו ער איז יא גילטי צו נישט, ער האט מודה געווען איך בין גילטי און איך בין עט מערסי פונעם דזשאדזש און איך בעט דיך זיי מיר מוחל איך וועל קיינמאל נישט טוהן קעגן די לאו און איך וועל לערנען אלע מיינע חברים אז מען טאר נישט טוהן קעגן די לאו. ס'א מורא'דיגע שיינע זאך פון אים. אבער דיד הי מין איט? אבוויעסלי נישט. יעצט לאמיר זעהן וואס איז געווען דער סוף, ווען ער איז שוין אפגעזעסן און ער איז ארויסגעקומען, וואס איז געשעהן עט די ענד אוו די סטארי. און דאס וויל איך רעדן, ווייל דא וויל איך ענק אויסלערנען רבותי, בארי דייטש און נאך אנדערע גוטע פריינט האבן דאס שוין איבערגעגעבן פארן דיסטריקט אטוירני. יעצט איך נעם א דיסקלעימער, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען בארי דייטש, ס'קען זיין אנדערע האבן עס אויך איבערגעגעבן. און מיינט נישט אז דער גוי איז משוגע. ביז יעצט. פלעגט מען דער איד און דער בלאט האבן געפירט ס' אידישקייט, מען איז אריינגעקומען אין שול, מען האט יעדן איינגערעדט וואס מען האט געוואלט, ממילא איז ממילא האט עטץ געפירט די גאנצע מידיע מיט די גאנצע פאבליק רילעישאנס, היינט יעדער ראציגער מענטש האט א קליינעם אזא אייפאון צו א סמארטפאון און ער קען צוקומען צו עניבאדי אין די גאנצע אמעריקע, צום גרעסטן פאליטישאן, זיי לייגן עס ארויף אויף יוטוב, די פאליטישאנס וואטשן עס, דער גאנצער בילדינג. פון טרי פיפטי דזשעי סטריט דאס איז די דיעיס בילדינג האבן געזעהן די שמחה וואס מען האט געטאנצט אז ער איז ארויסגעקומען ער איז באפרייט געווארן יעצט דאס איז נישט קיין עוולה א מענטש מעג זיך פרייען אז זיין חבר איז באפרייט געווארן אט האט ער געמאכט פאוסטערס וואס דארטן שטייט אז ער איז נתפס געווארן על קדושת ישראל און בלבולים און מען באליידיגט בארי דייטש שרייבט יעדער אריין הע הע הע בארי דייטש הע הע. די אלע זאכן גייען אזוי בעקפייערן סיי פאר אים ווייל ער איז נאכנישט פיניש, ער האט דאך נאך זיינע צרות, ער איז נאר אויף פראבעישן, דו ווייסט נאכנישט וואס די פראבעישן אפיסערס קענען, מיר האט איינער געזאגט וואס ער איז געזעסן אין דזשעיל זאגט ער צען יאר תפיסה נישט ווי איין יאר פראבעישן, זיי גייען זיך נאך נעמען איבער אים. ס'דא איינער וואס ער האט זיגעלמאן, זעליגמאן, דער דער וואס האט נישט געוואלט רעדן אין קעגן דעם ספינקער רבי'ן, ער ליידט נאך היינט צרות, ער איז געזעסן דריי יאר און ער איז שוין אהיים איז ער אראפ, ס'איז נישט קיין פיקניק, סאו ווען די גאווערמענט זעהט אז אונז זעמער טאקע באמת האמבל, אקעי, ס'קומט נאך א קעיס, ווייסט מען וויאזוי צו הענדלען, ביי אים אליין ווייסט מען אויכעט נאך וויאזוי צו הענדלען. נאר אזוי ווי יעצט זענטס אלע עזות פנימער און עטס ווייזט די גאווערמענט ס'איז נישט אמת און ס'איז ליגנט און מען האט אים איינגעזעצט אומזינסט און ס'איז געווען בלבולים און מען באליידיגט בארי דייטש און מען באליידיגט דעם וויקטעם וואטש און סי יו'ל סי די ענד אוו איט וויאזוי איז געשען אז די גאנצע זאך מען האט אנגעהויבן צו מאכן א פאנד מען זאל מאכן פאר וועבערמאן ער זאל האבן פאר די לויערס האט מען ארויסגעשטעלט ראקעטס אז די קאמיוניטי צופאלט מען שיסט אריין בולעטס פון ערגעץ אנדערש געקומען די דעילי ניוס האט געמאכט פיקטשערס דערפון זיי האבן עס אריינגעשטעלט אין די העדליין אז מען טאר שוין נישט א א וויקטעם טאר נישט ארויסקומען מ'אינטימידעיט זיי זענען געקומען און זענען געשטאנען אויף די אנדערע זייט גאס און ס'געווען אסאך חסידישע אידן זענען מיטגעשטאנען דארטן מען האט זיך נישט דערשראקן ווייל ס'איז איינער לאפאטשעק פאטאטשעק איך ווייס וויאזוי ער הייסט דער וואס איז דער וואס איז מכשיר די אלע נבילות און טריפות וואס ווערט פארקויפט דארטן אין מאנסי ביי שאפערס העווען ביי דעם קליין, ניין מען האט זיך נישט דערשראקן, זעמיר געשטאנען דארט און האמיר געזאגט אז זי איז א וויקטעם און ס'איז דא נאך וויקטעמס און ס'איז געווען א פרוי וואס איז געווען א וויקטעם זי איז דארט געשטאנען, סאו די מאר הארש יו קאם אן די הארשער די אפעסיט סייד קאמס אן טו, דאס וועט עטס ענק מוזן אויסלערנען. ווילסט דיך פרייען מיט זיין שמחה פיין, אבער שריי נישט ער איז אברהם און ער איז געשטאנען בנסיון, וואסערע נסיון? ווען א נסיון? ער האט געוואלט אינטימידעיטן א וויקטים, ער האט געוואלט נעמען א חזיר וואס האט געהארגעט, אפגעהארגעט, הונדערטער בית רחל מיידלעך, דרייצן וואס אונז ווייס מען, אסאך וואס אונז ווייס מען נישט, און. ער האט געוואלט ווייטער גיין אין די גאס און זיך דרייען און זאגן הע אני אמלוך איך וועל ווייטער טון וואס איך וויל, ס'איז נישט געווען נאך אזא מין תמחה זכר עמלק די לעצטע איך ווייס נישט וויפיל יאר ווי דאס אז מ'האט דעם חזיר אריינגעלייגט אין א קעידזש און יעצט קומט דער צווייטער מעידזש פון ברוך מרדכי און ברוך מרדכי'ס קעיס גייט אויכעט ארומשפילן אויף דעם קעיס ווייל זיי גייען זעהן אז דער רימארס איז גארנישט ברוך מרדכי מוז פליעדן גילטי און גייען זיי זעהן דאס איז א דזשאוק. און אז ברוך מרדכי העט ארויס פאר יאר העט מען אויך מאכן די זעלבע, די רעגירונג איז שילדיג און די וואס האבן אים איינגעזעצט העט מען אים באשמיצן, נאנאנאנאנאנאנאנא רבותי עטס האטס א טעות מיטן קאמיוניקעישאנס פון ניינטין ניינטי ביז יער טווענטי פארטין, איטס נאט די סעים ענימאר, גאווערמענט ווייסט היינט אלעס וואס עטס טוט ווייל יעדער רעדט. ס'איז נישט דא דאס, ווען דא איז דא משה דוד דעם ליגנער דעם שקרן און ער העט איינרעדן פאר די גאווערמענט אלע זיינע שקרנות, סאו וואס גייט עטס אויפטוהן מיט דעם וואס עטס טוטס דאס? עטס הרג'טס ענק אליינס אוועק, עטס הרג'טס אוועק אברומי רובין אויך, עטס ווייסט עטס האטס נישט קיין השגה, ער האט נאך אסאך פוטער אויפן קאפ הי סטיל העז א לאט טו גאו טרו, און נאך א זאך, דזשאן גאטין האט מען נישט איינגעזעצט ווייל ער האט געהארגעט מענטשן כאטש ער האט געהארגעט הונדערטער מענטשן, האט מען איינגעזעצט פאר טעקס עוועיזשן. דו קענסט נישט די אמעריקאנער גאווערמענט, טריי זיי צו קענען, מאך נישט קיין חוזק פון זיי, ווייל די אלע חוזק'ס קומט אן ערגעץ, דו פילסט דיך גוט און היי הע, באליידיגסט נאך איינעם, יא, בורי דייטש, בורי בורי, באט וועיט א מינוט, ער האט מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים, ווען נישט וואלט אברומי נישט געגאנגען אין דזשעיל, סאו איף יו דאונט קנאו האו סטראנג הי איז ענד האו וויק יו אר, דאונט סטארט די וואר, ביקאוז יו מייט בי א לוזער. און דאס איז וואס דא גייט פאר, מען נעמט אים אריין צום ראש החזירים, מענדעלע חזיר, ער זיצט זיך דארט מיטן טילעפ, קיין דאגות פרנסה קיינמאל נישט געהאט, געפרעסן און געזויפט, געפאפן און געווען א נואף, און ער האט זיך אויפגענומען, דאס איז היינט אונזער שפיגעלע. און אז מען קוקט דאס צו, ווייזט מען א מורא'דיגן סעמפל פאר די גויים וואס פאר א צולאזטע פערד אונז זעמיר. און חוץ מיט דעם, כ'האב ענק שוין געזאגט, פאר די לעצטע פופציג זעכציג יאר די מנהיגים, די רבנים, די פני הדור, די קהילה פירערס, זענען געווען פון היטלערן געקומען מיט מידות מושחתות, מיט א פארקרומטן יוראפעישן קאפ, אזוי ווי מען פלעגט אלץ זיצן און טראכטן וויאזוי מען קען דעם איד וויי טון, און דאס האט מען אריינגעברענגט אין די קינדער אז מען זאל זיך וואטשן, די זעלבע היינט. נוצט מען דאס אויס איין איד אויפן צווייטן, ברוך השם דער אייבערשטער האט שוין נאכגעלאזט דעם געוואלטיגן שעבוד מלכות פון יוראפ, איז במילא האבן מיר מער צייט צו טראכטן ווי אזוי מען באגראבט איינער דעם צווייטן, און דאס מוז זיך אויפהערן, דאס קען אזוי נישט אנהאלטן, און יעצט לאמיר גיין ווייטער. אברומי האט צוגעזאגט אז ער וועט קיינמאל מער נישט זיין שלעכט, און ער האט געזאגט אז ער פליעד גילטי, ער האט נישט געזאגט מעיבי אהער מיט אהין, ער האט געזאגט יא. איך האב עס געטוהן און ס'איז א מיסטעיק געווען, איך וועל קיינמאל מער נישט זיין שלעכט, כ'וועל אלץ אבעיען די לאו. וואס דאס איז לכאורה זייער א שיינע זאך פון אים, אמת ער האט עס געזאגט ווייל ס'איז געווען ריחיים בצווארו, אבער למעשה ער האט עס געזאגט. יעצט איז דא עמטליך פון קהל יטב לב ד'סאטמאר, א עמטליכע בריוו, ברוך מתיר אסורים, לכן כה אמר השם אשר פדה את אברהם,

מוכן ומזומן למען כל קדשי ישראל וליבו ער ופתוח לכל דורש ומבקש באהבת ישראל אין קץ וגבול. אברהם איש החסד והמעש הוא עומד לימין קהל עדתינו הקדושה ברוח עצה וגבורה מפליא לעשות זה שנים רבות בעסקנות מרובה למען כל מוסדות כבוד קדושת

עליו פתחו, דברו עליו לשון שקר בעלילת שווא למען קדושת ישראל. ער זעהט די סענטענס ווייסט שוין היינט דער גאנצע לאו סיסטעם און אפילו דער דזשאדזש וואס האט אים געגעבן אזא ליניענט סענטענס וואס איז געווען שוין איינגעבויעט נאך פון דעם טשארלס היינס אפילו ער ווייסט שוין אויכעט וואס דא שטייט אז ס'איז גארנישט אמת אז ער פילט זיך שולדיג און ס'איז גאר געווען אן עלילת שווא די גאנצע זאך די גאווערמענט סיסטעם איז קאראפטעד און ס'טויג נישט, דעטס וואט וויער סעיאינג היער. נו שטייט ווייטער. אשריך הרב אברהם הכהן שנתפסת על קדושת ישראל. דאס איז דאך אזא מין טיפשות, איך זאג דעם אמת, כ'האב אמאל געזאגט מען דארף מאכן א סטאפ, אזוי ווי ס'איז דא א סטאפ פון פון די תנאים, נאכדעם די אמוראים, א אמורא קען זיך נישט קריגן אויף א תנא, נאכדעם איז דא די ראשונים, די גאונים, די ראשונים, די אחרונים, נאכדעם איז דא תלמידי בעל שם, איז. די לצנות איז אז דויד'ל טווערסקי מיט זיין גאנצן רשעות איז דער זעלבער תלמיד בעל שם ווי דער רבי ר' בער, מען האט קיינמאל נישט געמאכט קיין סטאפ צווישן זיי, מילא אפאר יאר ארום וועט מען זיך אומקוקן וועט זאגן וואס? דער רבי ר' בער האט דאך אויסגעזען ווי דויד'ל טווערסקי? חס ושלום, עפרא לפומיה. וועגן דעם מוז מען מאכן א סטאפ. די זעלבע אויך די צייטונגען שרייבן אזויפיל שקרים מיט כזבים. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען די יוגנט וועט נישט גלייבן חלילה אין גארנישט מער. פארוואס זאלן זיי גלייבן דעם צייטונג מער ווי אנדערע זאכן? מען שרייבט מעשות פון תלמידי בעל שם מ'וועט האלטן ס'איז נישט אמת חלילה. פארוואס? ווייל אונז האב מיר קיינמאל נישט געמאכט א סטאפ. קומט אן אזא צייטונג, א לאו לייף צייטונג, וואס ס'וויל אביסל בעקן אברמי רובין ווייל ער איז שטארק צעבראכן. ווייל ביי זיי אין משפחה איז געווען איינער וואס איז געשטארבן אין תפיסה פאר גניבות פאר ספרי תורות, דאס אשריך שנתפסת על דברי תורה, און ווען דאס איז געשען נעבעך איז געווען די גאנצע משפחה צורידערט, ווייל ס'האט אויפגעוועקט אלטע זאכן, און ס'קומט יעצט ארויס אז אברמי רובין איז גאר געזעסן אין תפיסה שנתפסת על. על קדושת ישראל דו חיה פון וואלד דו, דעם מענטש וועם דו האסט געוואלט קויפן אדער זיין די פרוי פון דעם מענטש, די איז געווען נעבעך, נעבעך אסאך יארן האט זי זיך געמוזט בייגן צו דעם שייגעץ נחמי'ן און וואוינען מיט איר, זי איז געווען א בעולת בעל, ס'איז די ארגסטע זאך וואס דו קענסט טון פאר א מיידעלע, און נאך דערצו אזא יונגע טינעידזשער, מיט איר האט ער געוואוינט, און מיט א קרוב משפחה פון איר האט ער אנגעשוואנגערט און זי איז געגאנגען נעמען אן אבארשן אין אינדיע. סאו דו ביסט יעצט נתפס געווארן וועגן קדושת ישראל? דו מיינסט צו זאגן דו האסט געוואלט שטערן קדושת ישראל? לאמיר אוועקלייגן יעצט די גאנצע באלאוני, נישט אברומי רובין און נישט די מיידל, לאמיר סתם אזוי פרעגן, ווען האט אונזער הייליגער רבי מער הנאה פון זיין סקול? ווען מען קען טאטשן יעדעס מיידל צו ווען מען קען נישט טאטשן יעדעס מיידל? ווען האט די רבונו של עולם מער הנאה פון א סקול ווען מען האט געקענט מאנס זיין און טאטשן יעדע אידישע טאכטער צו ווען מען קען נישט? סאו דו ביסט געגאנגען אויף קדושת ישראל? ווען איינער וועט דאס ליינען ווייסט ער שוין נישט וואס איז אמת און וואס איז ליגנט, און די נעקסטע דור וועט זיין אזוי קאנפיוזד אז זיי וועלן שוין נישט גלייבן חלילה גארנישט, און דאס איז די סאטמארע קליפה, די קליפת סאטמאר וואס זיי האבן געהאט אלע יארן, זיי האבן געהאט א צייטונג וויאזוי די לאבאוויטשע רבי האט געזאגט, זיי האבן ס'געדרוקט שווארץ אויף ווייס מיט אותיות מרובעות, מיינט יעדער אז דאס איז אמת. וואס האט עטס געטון אלע יארן? געשריבן אז די ליבאוויטשע רבי האט מזנה געווען אין קאלידזש, ווייל ווי אונז האט מיך אויסגעלערנט די עבירה פון קאלידזש איז אז מען איז מזנה א גאנצן טאג מיט מיידלעך, און ממילא האט ער אנגעמאכט דארטן א ממזרות, עטס האטס נישט געוויסט טאקע אז ממזרות איז נישט דא מיט א גויטע, איז ער געלאפן מיטן ממזר'ל צו רב וויינבערג און פרעגן ווי באהאלט מען דאס? און דער ליובאוויטשער רבי האט עס געליינט, אבער האט זיך בענץ ארויסגעשיקט איבעראל, ער האט דאך געליינט אלע זיינע בריוון ווייל ער האט געהאט ערנסטע בריוון צו ענטפערן, האט ער געזאגט אז דער ראש ישיבה וואס ער לאזט די בחורים אזוי אנגיין, זיי וועלן אים נאך ארויסטראגן מיט שטעקענעס, און זיי האבן אים טאקע ארויסגעטראגן. מען האט נאך דעם דברי יואל שוין נישט אויסגעהערט בימיו, מען איז געגאנגען פראטעסטירן, דער רבי האט געזאגט מען זאל זיי דעם פאר ולמלשינים נאך ולמינים נאך ו ו וכל הצדיקים, רבותי, מען האט אים קיינמאל נישט געלערנט קיין דרך ארץ. געווען אפאר שקצים וואס האבן אלעס געפירט, און די רבי איז געווען נעבעך א פריזנער ביי ענק, יעצט געט מען דא אריין אשריך ר' אברהם הכהן שנתפסת על קדושת ישראל, קדושת ישראל? דו האסט געוואלט עוקר זיין קדושת ישראל, ווען חזר וועבערמאן דרייט זיך ווען ווייטער וואלטן זיי אזוי שטארק געווען זיי וואלטן נישט מורא געהאט פאר קיינעם, און זיי וואלטן אראפגעצויגן די מיידלעך די קליידער. אין מיטן סקול, און ברוך השם האט עס אפגעשטעלט, סאו דו ביסט נתפס געווארן נישט אויף קדושת ישראל נאר אויף זנות של ישראל, בקיצור שרייבן זיי ווייטער, מכירו היינו לשעבר האבן מיר דיך שוין לאנג געקענט ועכשיו ביותר שבתוך מעשי החסד והעסקנות יצא טוהר קלסתר פנימיות לבו הטוב באור מזהיר שכוונותו רצויה מעשיו רצויים ולטובת אחינו בני ישראל הנתונים בצרה לחלץ נפשם ממוות

ווען דער נביא האט געזאגט זכרה לי אלקי לטובה איז ער געשטראפט געווארן פאר דעם ווייל ס'איז נישט וויכטיג זכות וצדקת מעשיו ופעולותיו לטובת הכלל והפרט, די גרעסטע גוטסקייט וואס ער האט געטון איז אז ער האט אלע קינדער געלייגט אין דזשעפערדי און זיי האבן אלע מורא געהאט אז זיי וועלן נישט האבן קיין קעמפ פאר א יאר, דאס איז פון די גרעסטע וואס אונז ווייסמער, ס'קען זיין ס'איז דא נאך גרעסערע, אבער פון די גרעסטע וואס אונז ווייסמער. ווען עס איז געווען א מסירה אויף סאוט אַכט שול איז ער געווען דארט אינוואלווד? ס'איז טאקע אזא מין חורבן געווען ווען זאלי קען דאווענען אין דעם שול אויף סאוט אַכט? ס'האט זיי ממש אונטערגעברענגט ממש איך ווייס סדרי בראשית? ביי ענק הייסט דאס גוט און דאס איז דער חורבן? דער חורבן איז אז א ליגענער גלייבט מען נישט דעם אמת אויך נישט. שרייבטס אזויפיל ליגנט אין ענקערע צייטונגען, עטס וועט אמאל שרייבן אן אמת וועט מען ענק שוין אויך נישט גלייבן. און א קינד פונעם נעקסטן דזשענערעישאן וועט נישט וויסן מבחין צו זיין וועם גלייב איך יא און וועם נישט, וועלכער ספר מעג מען קוקן און וועלכער איז פול אוו באלאני, ווייל ס'איז דא היינט פון תלמידי בעל שם, ס'איז דא הייליגע מעשות און ס'איז דא פון דוד טווערסקי מעשות, און פון מאטעלע וויזשניצער וועט ארויסקומען מעשות. יצא בשם חסדו איתו.

און זיי ווייסן אלעס וואס ער טוט, יעצט וועט ער נאך זיין אויף פראבעישן, וועט ער מוזן אויפהערן די אלע באלאני, אוי ער גייט זיך טרעפן אסאך האט וואדער, און בכלל איך וויל דיך פרעגן א זאך אברומי, דו דארפסט נישט האבן אהרן'ען, אהרן דארף דיך האבן, אין ספר הישר לרבינו תם פרעגט ער דארטן, ברענגט ער דארט אז אמאל האט אן עושר געפרעגט א חכם וואס איז מער. חכמה צי עשירות. האט אים דער עושר געענטפערט, עשירות. פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער ווייל איך זעה קיינמאל נישט אז דער עושר זאל לויפן צום חכם שעפן חכמה, איך זעה אלץ אז דער חכם לויפט צום עושר כאפן געלט. האט ער אים געזאגט, פארשטייסט נישט פארוואס, אין אמת'ן איז חכמה מער, נאר דער עושר האט נישט גענוג חכמה צו פארשטיין אז דער חכם האט עפעס וואס ער האט נישט, און לאידך גיסא דער חכם פארשטייט אז דער עושר האט א זאך וואס ער האט נישט ממילא גייט ער עס בעטן. די זעלבע דא אויך. אהרן קען נישט לעבן איין מינוט נאכדעם אן די פאר עשירים. און אהרן וואלט קיינמאל נישט געגאנגען אין קאורט פאר דיר פיילן פעיפערס אז מ'זאל צושפארן א קעמפ. סאו פארוואס זאלסטו זיין זיין שמאטע? ווי ווי ביסטו אנגעקומען? האסט געהאט דעם ארעסט און באפרייאונג, מ'האט דיך אריינגעשטעלט, מ'האט דיך ארויסגעשטעלט, ס'האט דיך געקאסט חדשים עגמת נפש מיט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, אלעס איז אמת. ביסט אנגעקומען, מ'האט געמאכט א גרויסע סעודת הודאה אז דו ביסט ארויסגעקומען. העי! מ'וואלט דיך נישט געדארפט אריינשטעלן, וואלסטו נישט געדארפט ארויסקומען. ס'איז געווען איינער, ער איז ארויפגעקומען אויף א באס אין ארץ ישראל, דארט נעבן משוגעים-הויז, גייט ער צו צום נהג און פרעגט אים, זאג מיר, דו האסט א צעטל אז דו ביסט געזונט? ביסט נישט נערוון קראנק? זאגט ער, ניין. זאגט ער אים, סאו האב איך מורא מיט דיר צו פארן, איך גיי אראפ. פרעגט ער אים, וואס איז מיט דיר געשען? זאגט ער, זעסטו, איך בין געווען אין די משוגעים-הויז דרײַ חדשים. יעצט האט מיר די דאקטער געגעבן א צעטל אז איך בין געזונט און איך קען ארויסגיין אין געזעלשאפט, ווי איז דיין צעטל? גיי זיי אים מסביר אז דער איז קיינמאל נישט געווען אין משוגעים הויז דארף ער נישט א צעטל, א צעטל דארף איינער וואס איז געווען אין משוגעים הויז, סאו בקיצור ביסט אריין געגאנגען אין תפיסה, עס איז געווען א גרויסער ברוך הבא ביסט ארויסגעקומען, העי פאר אונז וואלט זייער גוט געווען ווען דו גייסט נישט אריין. די אלע הונדערטער און די אלע טויזענטער און צען טויזענטער אידן וואס וואוינען אין וויליאמסבורג זענען קיינמאל נישט געווען אין תפיסה, זענען נאך אלץ בעסער אויף ווי דו, דו האסט א רעקארד, דו'סט דארפן נעמען מארגעטשעס קומט אלעס ארויס, כ'מיין וואס האט דיר דאס אויסגעפעלט? כ'פארשטיי נישט. אז איינער וויל טוהן די שייגעץ שטיק פארוואס האט ער נישט גענומען א לויער, א לויער וואלט אים געמאכט דעם זעלבן לין אויפן פראפערטי, ווי קומסטו אריין דא? ווי ביסטו אויסגעוואקסן דא? ס'גייט דיר עפעס אזוי גוט? האסט אפאר טאלער? יא דאס ווייסט מען. אבער דו האסט דאך אנדערע פארשידענע פראבלעמען אראונד און אראונד. ווי ביסטו געווארן אזא צולאזטער מענטש אז דו דארפסט עס טון? יעצט האט מען דיר געמאכט אזא גרויסן ברוך הבא, וועסטו עס ווייטער טון? ר' מאיר וועבערמאן האט מיר אמאל פארציילט אז דער מלאך האט אים געזאגט, זעסט מען צינדט דא גרויסע לעכט פאר דעם יאשקע פאנדראק, האט ער געזאגט, ס'שטייט אין די גמרא אז מ'איז אים דן יעדעס יאר נאכאמאל מיט. שכבת זרע און צו מיט צואה רותחת, און ווען ס'איז געקומען צו דעם דער אונקלוס אים צו פרעגן צו ער זאל זיך מגייר זיין צו נישט, זאגט ער ניין גיי נישט צו די אידן זיי דיך נישט מגייר לא תדרוש טובתם שלמותם, זאגט ער באמת איז ער וויל תשובה טון, און ס'איז נעבעך א רחמנות אזוי פון טויזענטער יארן ווי מ'איז אים דן נאכאמאל מיט צואה רותחת, זאגט ער נאר וואס געשעהט איז ער קומט אראפ און ער זעהט ווי יעדער צינדט פאר אים די שיינע לעכט מיט אלעם גייט ער צוריק אי היכ הע הע. איך בין דאך א גאט! אזוי ווי ער האט זיך איינגערעדט דא ער איז א גאט, האט ער זיך איינגערעדט דארטן יעצט ער איז אויך א גאט. און דאס מאכט אים ער זאל יעדעס יאר כאפן נאכאמאל מכות, ער באקוקט נאכאמאל דעם כבוד וואס מען גיבט אים, רעדט ער זיך ווידער איין אז ער איז א גאט און ער וויל נישט תשובה טון, אזוי דרייעט זיך עס ביז ס'וועט קומען ביז משיח העט קומען און דער אייבערשטער העט ארויסנעמען די קליפות פון די וועלט. אזוי האט אים דער מלאך אמאל געזאגט. דאס איז די גאנצע גרויסע האוקעס פאוקעס וואס מען מאכט. דאס זעלבע אויך, דו האסט דיך יעצט אראפגעזעצט אויף די צוויי אונטערשטע פיס, ווייל מען האט דיר געמאכט אזא ברוך הבא, אזא אויפנאם, אז יעצט זאלסטו אריינרעדן, מען גייט ווייטער טון, לאז דיך אפ פון די קלאב, דיין טאטע איז געווען א וואוילער איד, א חשוב'ער איד, אפאר טעג פאר ער איז אוועק האט ער אריינגערופן די קינדער און געזאגט, קינדער מען גייט צוטיילן ירושה, די ערשטע זאך וואס איך וויל יעדן אנזאגן, איך וויל נישט ליגן אין קרית יואל ביי רב אהרן, איך וויל ליגן ביי רב זלמן לייב, פארוואס? דאס איז זיין ביזנעס. יעצט דו ביסט דאך מוסר נפש פאר רבי אהרן, דו געסט אוועק בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, סאו וועיט א מינוט, דיין טאטע האט אינגאנצן נישט געהאלטן פון דעם קלאב. זאלסט זאגן ביסט קלוגער פון דיין טאטן? קען זיין. ביסט ערליכער פון דיין טאטן? ניין דו ביסט נישט. איך האב געקענט דיין טאטע. איך ווייס ווער דיין טאטע איז נאך ווען ער האט געוואוינט אין טו סיקסטין דיוויזשאן, א צדיק יסוד עולם דעי. קיינער האט נאכנישט געוואוסט פון אים. סאו וואס? ווי קומסטו יעצט? מ'האט דיר געגעבן אביסל כבוד? יא, גאו פורדער. כ'וויל דיר זאגן, זאלסט קומען דאווענען צו מיר דארט ווי איך דאווען. דארטן דאווענען פופצן אידן, דו'סט זיין דער זעכצנטער איד. ס'דאווענען היינט פיר שטריימלעך, דו'סט זיין דער פופטער שטריימל. דארט רעדט מען נישט ביים דאווענען און ביים ליינען, מ'האט גארנישט איינער מיט'ן צווייטן. און האב מיט די גאנצע קלאב מער נישט קיין שום שייכות. די קלאב יוזט דיך אויס, און ווען זיי וועלן דיך נישט ברויכן וועלן זיי דיך אונטערברענגען. איך קען א איד, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ס'פאסט מיר נישט כ'זאל זאגן יענעמ'ס נאמען, ער האט געגעבן א גאנצן בעסמעדרעש פאר רבי אהרן אין קרית יואל, שפעטער איז געווען אין קאנסטראקשען איז ער געווארן א יורד, ער האט געדארפט אנקומען צו רבי אהרן, מיינסט רבי אהרן איז אפילו אים געקומען זאגן העלאו? ער איז אפילו אים נישט געקומען זאגן אפשר פעלט דיר אויס א דאלער אויף שבת, פרעמדע אידן האבן אים צוגעהאלפן, און היינט ברוך השם דרייט ער זיך צוריק ארויף. היינט שרייט ער נחום ביסט גערעכט דאס איז א קלאב נאר מכניס ואינו מוציא ס'איז לחם הקלוקל ס'עסט אריין אבער ס'געט נישט ארויס איז נישט ער נישט אפילו געקומען מ'האט אים געזאגט ער איז א יורד ער דארף האבן אביסל חיזוק דארף נישט אזוי ווייט די געלט אן עושר ווען ער איז א יורד איז ער נאך אלץ רייכער ווי דער ארעמאן ווען ער איז א סתם אן ארעמאן. קום געבן א קלאפ אין רוקן, אהרן איז געגאנגען צו אים אינדערהיים און ער האט זיך געוואלגערט ביי אים ס'איז דא פיקטשערס, ער האט נישט געוואלט דערלעבן צוגיין, קומען אפאר ליטווישע רבנים און היינט גייען זיי געניסן פון אים, זיי האבן אים יא געגעבן כבוד. דאס איז וואס דא גייט פאר, אברומי ווען דו עסט דארפן פון אהרן'ען א אויסגעבלאזענעם ראציגן טאש טיכל וועט ער דיר נישט געבן ווייל ער איז אנקל נעם נישט אנקל סעם. ער נעמט, ער וועט דיר נישט געבן גארנישט, און דו לאז דיך אפ פון די קלאב, איך האב דאס שוין מסביר געווען, צו אהרן האט די קעמפס צו זלמן לייב איז נישט קיין חילוק, זיי וועלן ביידע ווערן מיליאנערן ווייל מען האט יעצט ליגעלייזט געמבלינג, און ס'וועט ארויף גיין פאר ביידע אינעם אלף השישי אריין, וואס איז ווערט געווען אן עיקער פינף טויזנט דאלער גייט זיין יעצט הונדערט טויזנט דאלער, און דו דארפסט דיך ווייטער מוטשען פאר פרנסה, און אדער איף יו וויל מעס אפ, יו וויל בי בעק אין דזשעיל. סאו די פעקט וואס זיי האבן דיר געגעבן אזא שיינעם אויפנאם, דאונט געט קעריד אוועי, איטס נאטינג. און וויסן זאלסטו די גאווערמענט ווייסט אלעס, זיי ווייסן מאר די ביה י דעה, און די אידן האבן ווידערשפעניגט, ער האט מיר איינגערעדט אז ער פארשטייט אז ער האט נישט גוט געטוהן, יעצט הערט ער אנדערע ווערטער אז מען האט זיך חושד געווען אומזינסט. און מ'האט זיך איינגעשפארט אומזינסט, זעט אויס די גאווערמענט האט זיך אומזינסט איינגעשפארט, זיי האבן דאס נישט געטארט טוהן, געוואר? עניוועי, דו ווילסט טוהן עסקנות, ס'דא אסאך עסקנות קאנסטראקטיוו, איך קוק אן דיין ברודער מרדכי, איך קען נישט אלע ברודערס, איך דענק נאר איינער איז געווען א שלעגער וואס ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן האט מען פאר אים מורא געהאט, מ'האט געוויסט דאס איז דער היט מען, די אנדערע קען איך נישט, איך קען נאר דעם שלעגער, אבער איך האב אים שוין לאנג נישט געזעהן, זעט אויס ער זיצט שוין אויך איינגעלייגט, ער זעט אויך. אז צו שלאגן זיך פאר יענעם איז א שאד פארן געלט און פאר די צייט. און אהרן צו זלמן לייב האט זיך קיינמאל נישט געשלאגן פאר אים. האסט זיי קיינמאל נישט געזעהן א אויסהעלפן א טובה טוהן פאר א איד. שטארק האט געמוזט צוריק ברענגען די אכצען טויזענט דאללער וואס ער האט געבארגט פון זלמן לייב'ן, נאכן טויט האט מען עס אים צוריק געשיקט. נאר דאס ווייס איך דו האסט א ברודער מרדכי ער האט א דראג סטאר איך קום דארט אסאך מאל אריין. איך זאג דיר, אזא איד, מתן בסתר ווי דער איד, ס'נישט דא זיין גלייכן, איך שטיי דארט פופצן מינוט, איך וויל אויפפיקן א פרעסקריפשאן, קומען אריין זעקס זיבן ארץ ישראל'דיגע אידן מיט איינמאל און ער געבט הונדערטערס און אפאר הונדערטערס, דער מענטש געבט אוועק אזויפיל צדקה, און צדקה וואס ער נעמט נישט אראפ פון טעקס, ס'איז קעש מאני, ס'איז אנבעליוועבל וואס דער מענטש טוט, ווילסט טון צדקה, חסד, ס'איז דא וואס צו טון, אבער דו מוזט דאך נישט צושפארן א קעמפ וועגן דעם. דאס איז דאך א לצנות, דאס איז דאך קיינער נישט א דזשאסטעפייען, און ער מוז נישט אונטערברענגן דעם סאוט אכט שול, סאו בקיצור די סאוט אכט שול שטייט, ס'האט געדארפט קאסטן א מיליאן דאלער, האט עס געקאסט צוויי מיליאן וועגן די מסירות, פיין, יעצט וואס? די שול איז דא און ס'קאסט קהל יעצט געלט, דאס הייסט צדקה וחסד, האסט ארויסגעראבעוועט געלט פון אידן, האסט ארויסגעראבעוועט געלט פון נדרים און נדבות. סאו לאמיר אויפהערן יעצט די נאנסענס, און ווער נישט היי אז דער עולם קלעט. פּלעטשקעט מיט דיר און מען קלאַפּט מיט דיר, און מענדעלע ראָבער חזיר גיט ער דעם אויפֿנאַמע מיט אַ גרויסן ברייטן טילעפּ. דער טילעפּ האָט געקאָסט צען-פֿופֿצן טויזנט דאָלאַר. ער האָט נישט געאַרבעט דערפֿאַר. ער האָט אָפּגערעיפּט בחורים, און די טאַטעס האָבן באַצאָלט פֿאַר דעם. און דאָס זעלבע האָט געטאָן, נעבעך, נחמיה וועבערמאַן. סאָו, לעטס סטאַפּ דע נאָנסענס, ענד לעטס דו קאָנסטראָקטיוו. נאַו, דו זעסט, איינער גייט אין דזשעיל, ווייל ער האָט געטאָן וואָס מען טאָר נישט. זיי נישט דער גוטער דו'סט קויפן וויטנעסעס וויקטעמס קויף נישט טו נישט מאך נישט לאז יענער באצאלן די פרייז פאר וואס ער האט געטון דער זיגעלמאן צאלט נאך היינט א פרייז ווער זאגט אז דו דארפסט פאר יעדן בעקן און רוקן ספעשעלי דו האסט מיט דעם נישט קיין שייכות. יעצט מענדעלע ראבער האט געמאכט א גרויסע אויפנאמע. און ער האט געזאגט אין זיין דרשה אז ער וואלט זיך געווינטשן צו האבן אברמי'ס עולם הבא, יעצט איך זאג אויך אזוי, די רמב"ם שטייט ווען איינער איז א מגלה עריות איז אין לו חלק לעולם הבא, ווען איינער איז א חוטא ומחטיא את הרבים איז אין לו חלק לעולם הבא, בפרט נאך ווען איינער איז חוטא ומחטיא קינדערלעך, קינדערלעך וואס דארפן גיין אין חדר, איז אין לו חלק לעולם הבא, איך האלט אויכעט אז אברמי גייט האבן א גרעסערן חלק עולם הבא ווי דו. ליטל דו יו נאו, דו ביסט די גרעסטע רב דא אין ווילימסבורג, און די גרעסטע מיט די מערסטע צאל מענטשן, און דו'סט זיין דער ארגסטער אויף יענע וועלט. ס'איז אנבעליוועבל, ווייל דו האסט דיך נאכנישט אויפגעשטעלט זאגן רבותי איך האב מכשיל געווען קינדער, איך מאך א פאנד, פינף פראצענט פון וואס ס'קומט צאם פאר די ישיבה מאך איך א פאנד אז מ'זאל היילן די קינדער. ווייל די קינדער זענען נישט פון הפקר, זיי זענען נישט געהעטשט געווארן פון א טעסט טוב אדער פון שמוץ אזוי ווי די פליגן, זיי האבן געהאט א טאטן און א מאמען וואס האבן זיך געהארעוועט פאר זיי, זיי צו ברענגען אויף די וועלט און זיי מגדל זיין, ביז דו האסט זיי אנגע'חזר'ט. אונז האלט מיר אלע אז דו ביסט נישט קיין בן עולם הבא, נאר אז דו גייסט עס זאגן אין פאבליק, הלוואי זאלסטו האבן אזא עולם הבא, די נעקסטע דזשענערעישאן וועט זאגן אז אונזער רב האט זיך געמאסטן אין זיין עולם הבא מיט אברמי רובין. איך זאג דיר, אונז לאז מיר איבער אזא מין חושך פאר דעם צוקונפט. דיגן דור, ס'איז ממש ס'איז א שאנדע די חברה ווילן נישט גלייבן אין גארנישט חלילה, שטעלט זיך אויף א אנגעפרעסען רב אן אויסגעפאשעטער חזיר און ער זאגט ער וואלט געוואלט זיך ווינטשן אברמי'ס עולם הבא, פארוואס האסטו דיך געוואלט ווינטשן אברמי'ס עולם הבא, וואס האט אברמי דא געטוהן א גוטע זאך, ער האט גענומען א חזיר וואס ער האט אנגעחזרט בית רחל מיידלעך, דיין עלטער פעטער'ס קינדער וואס ער האט ארויפגעקוקט אויף די. מיידל סקול און אויף די תלמוד תורה און ער האט זיי אנגע'חזר'ט בשאט נפש וויסענדיג אז מען טאר נישט, ער האט געלערנט הלכות נידה און ער האט געוויסט אז א מיידל איז א נידה דאורייתא חוץ און אויב ס'איז נישט זיין פראפערטי איז זי נישט קיין נידה דאורייתא, זי איז געווען א מיינער, טאטשסטו א מיינער און דו קומסט נאך ארויס דו וואלסט געוואלט האבן זיין עולם הבא, שטעלט זיך אפ א קינד און פרעגט רעבע פארוואס קריגט מען עולם הבא און אויף וואס קריגט מען נאר נישט עולם הבא? פארוואס קריגט מען גיהנום? פאר וועלן צו צושטערן א אידישע טאכטער זאל קומען זאגן עדות אז מ'האט זי מאנס געווען דרײַ יאר רצוף און פאר דעם קריגט מען עולם הבא און מענדעלע וויל האבן דעם עולם הבא? כ'פארשטיי בכלל נישט וואס דא גייט פאר. רבותי אונז האמער די הייליגע תורה און ספרי נביאים תנאים ואמוראים ראשונים און אחרונים ביז צום אונזער דור אונז זעמער שוין אזוי פארדרייט אז מ'קען שוין נישט מסביר זיין א אידיש קינד ווען מ' קריגט עולם הבא און ווען מ'קריגט נישט עולם הבא? ווען מ'גייט אין גיהנום? מ'מוז זיך טאקע לאזן מיט אלע זנות ווייל מענדעלע חזיר האט געהאט א גרויסע ערווה וואס האט עס נישט געקענט האלטן ביי זיך? מוז גאנץ כלל ישראל שוין ליידן ביז משיח עט קומען? אקעי, סאו ער געט שוין אבאכט היינט, פארוואס? ווייל ער איז שוין דאך אין א הויעכן פאזישן און ער זעט אז ס'לוינט זיך נישט די פארשטינקענע תאווה. כ'ווייס נישט צו ער טוט עס נישט צו נישט, קודם ער געט שוין אבאכט. יעצט גיימיר יעצט די אלע חברה וואס זיי האבן ארום און ארום געזינדיגט גיימיר זיי אלע יעצט בעק? טאקע? מענדעלע ווינטשט זיך זיין עולם הבא? וואס קען זיך היינט א אידישער בחור לערנען פון דעם חזיר? דער איז דאך אן אבן נגף בבית ישראל דער מענדעלע חזיר, דער רב וואס ער זיצט אויבן אן ער ווינטשט זיך נאך יענעמ'ס עולם הבא. דו חזיר, דו לאו-לייף, דו שמוציאן, נישט ברוך מרדכי האט געזאגט אז דו ביסט געווען א שמוציאן, איך האב גביית עדות געווען, און נאכדעם ביסטו געגאנגען האסט אונטערגעשריבן אויף נחום ראזנבערג ער זאל נישט האבן א שול וואו צו דאווענען, קען זיין דו ביסט גערעכט אז דו האסט א שול און די גרעסטע פון וויליאמסבורג, דארף איך טאקע נישט גיין אין א שול דאווענען. דארף איך טאקע דאווענען אין די גאס? דער שמוציאן ער שטעלט זיך נאך ארויף און ער זאגט ברבים וואס ער האט אונטער זיך טויזענטער קינדער וואס זיי גייען אויפוואקסן און זיי הערן אז אברמי רובין איז א גרעסערע בן עולם הבא ווי מענדעלע חזיר און מענדעלע חזיר ווינטשט זיך אברמי רובינ'ס עולם הבא ווייל וואס איז די גרויסקייט פון אברמי רובין ער האט געוואלט דיפעימען א אידישע טאכטער א וויקטים וואס איז נעבעך געווען א בעולת בעל זי איז געווען א סעקס סלעיוו, דריי יאר פאר א חזיר. און נאכדעם אז זי האט געוואלט גיין חתונה האבן מיט אן אנדערן בחור און אויפשטעלן א נארמאל לעבן, איז געגאנגען דער וועבערמאן און ער האט נאך גאר איינגעזעצט איר בויפרענד. העי, פון וואו האט זי זיך אויסגעלערנט וואס דאס הייסט סעקס און זנות? פון דיר, דו חזיר וואס דו ביסט! בדיקות האסטו זי געמאכט? כ'האב געליינט אין די גאווערמענט'ס פעיפער, זי זאגט דו האסט געמאכט בדיקות אויף ביידע פלעצער! דו חזיר דו! דו נואף דו! דו שמוציאן דו! דעי דאונט איווען קאם לייק יו! און דאס האט מען נישט געוואלט אפשטעלן, און ווער ס'האט עס געוואלט אפשטעלן איז מען געגאנגען דיפעימען, און דער וואס האט זי געוואלט דיפעימען ווינטשט זיך נאך מענדעלע ראבער חזיר אמסטערדאמער אז ער זאל נאך האבן דעם עולם הבא פון דעם אברמי רובין. לאמיך דיר זאגן עפעס מענדל אמסטערדאמער, דו ביסט אזא לאו סקאמבעג, דו האסט מיט דיינע אייגענע תלמידים געוואוינט, דו ביסט די שמוץ פון די ערד וואס ס'איז דא, ס'איז א שאנדע אז דו ביסט בכלל א רב, נאר וואס? און יעצט קומט ער נאך זאגן ער וואלט זיך געוואלט אברומי רובין. אברומי רובין ביי אונז, אויסער דעם וואס ער איז אביסל משוגע אז ער נעמט זיך אן פאר די ארוינים און ער האט נישט וואס צו טון מיטן ליידיגן טאג, שטאטס ער זאל האקן פיש אין זיין פיש סטאר, לויפט ער ארום און מאכט זיך משוגע. ווען נישט דאס איז ער א וואוילער מענטש אברומי רובין. אונז האבן נישט קיין טענות צו אברומי רובין. דו ביסט א שמוציאן, דו האסט מכשיל געווען. תלמידים! דיך האט מען פון אנטווערפן ארויסגעווארפן אין פֿיר און צוואַנציק שעה ווייל דו האסט מכשיל געווען תלמידים! הע ווינטש זיך נאך דו זאלסט קומען נישט צו צו אברומי שמוץ! און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך ס'האט זיך דיר נישט געלוינט די גאנצע זאך אברומי רובין! דו ווייסט ביסט אויף פראבעישן איך מיין אז ס'איז פֿינף יאר! דו ווייסט אז א ספידינג טיקעט קען דיך צוריק טראגן אין דזשעיל! עניטינג וואס דו טוסט ראנג דו געסט אריין פאלשע פעיפערס אהרן סקעמפ זלמן לייב סקעמפ דו סטאפ דו דו דו ווייסט דאך אויב מ'זוכט זיך אויף דיר קען מען זיך זייער גרינג טרעפן ביסט אויף פראבעישן! אברומי. נעם וויקעישן פינף יאר, פאלג מיך, איך בין דיר א גוטער פריינט, כ'בין געווען א פריינט מיט דיין טאטן, מיין טאטע האט געוואוינט מיט דיין טאטן אין איין הויז אפשר פופצן צוואנציג יאר, איך ווייס וואסערע א צדיק דיין טאטע איז געווען, און איך בין א גוטער פריינט מיט דיינע ברידער מיט א פאר, און איך בעט דיך אברומי טעיק איט פראם מי, גיי אויף וויקעישן פאר פינף יאר. שעלטער דיך אויס, ביסט אפילו פטור פון צו געבן צדקה די נעקסטע פינף יאר, אקיומעלעיט עס, נאכדעם וועסטו עס פארטיילן, האב נישט מיטן פאבליק גארנישט, די גאנצע זאלויני קלאב און ארויני קלאב און פאלויני קלאב און די אלע רעבעס, וויזשניץ, פיזשניץ, שמיזשניץ, אלעס איז געמאכט, דעי שוד סאק אוט יור מאני, אין נאמען פון גאט, אין נאמען פון בעל שם טוב, און דיר צוריק דעליווערן א מכה, זאלסט גיין אין דזשעיל פאר זיי, דעי קאדנט קעיר לעס, ווען אהרן קען זאגן א ליגן זיך צו ראטעווען פון דזשעיל דיך אריין, זעצן וואלט ער עס געטוהן, און יעדער וואלט היינט אזוי געטוהן, ווייל דאס איז דער חינוך וואס מען האט אונז געגעבן. סאו אברומי, הער אויף מיט די נאנסענס, דער כבוד וואס דער מענדעלע האט דיר געגעבן, דאס איז א אומכבוד. וועסט זען, איך וועל דיר זאגן א משל, א דוגמא, ווען דו גייסט אריין צום פויפסט אין רוים און ער געבט דיר א כבוד, וואלסטו געהאט א סעטיספעקשאן פון דעם? ניין, דו ווייסט דאס איז עבודה זרה. אז דו גייסט אריין צום מענדעלע'ן אין בית מדרש און ער געבט דיר כבוד, האסטו א כבוד פון דעם? ניין, דאס איז דער גילוי עריות, פון דעם רעדט מען, דאס איז דער מגלה עריות און דער שטיק גילוי עריות און די ערווה אליין, סאו וואטש וואס דו טוסט מיט דעם ביסל כבוד, דאנט געט קעריד אוועי. און נאכדעם איז נאך געגאנגען מ'האט ארויסגעשריבן טוויטערס, בורי דייטש איט יור הארט אוט, בורי דארף נישט אויפעסן זיין הארץ, ער בורי האט געטוהן א העלדישע זאך ער האט נישט גענומען קיין געלט ווייל מ'האט נישט געטארט, בורי האט איינגעשפארט אברומי רובין, ווי לאנג ער איז געזעסן שפילט נישט קיין ראלע, ער האט זיין פלעק מיט זיין היסטערי, און. בורי האט אים געוויזן אז געלט מיינט גארנישט, און בורי האט געסטרענגטענט די גאנצע מערכה קעגן פעדעפיילס און פאר פראטעקטינג טשילדרען בורי, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא דעט יו דידנט פאל פאר די מאני, און די זעלבע זאג איך פאר הרב שלמה אהרן קעלנער, הרב שלמה אהרן. יעדן טאג וואס גייט דורך טראכט איך פון דיר, דו האסט געהאט די שליסל פון צו מאכן די קינדער סעיף אדער צו צוברעכן זיי, איך האב זיך טאקע געשלאגן איך בין די פראנט ראנער באט דו האסט מיר געקענט אריינשטעלן א שטיין ווי די דייטשן רופן עס א שטיין אנשטויסער, איך וואלט זיך איבערגעקערט דערויף, ווען דו נעמסט א פעני וואלט מען געזאגט די גאנצע ביזנעס איז נאר א געלט ביזנעס און נחום ראזענבערג האט א האטליין נאר פאר געלט, און סאו פאר ס'דא וואס ס'איז נישט דא קיין סעקס אין אונזער קאמיוניטי, דערווייל איז דא שווענגער מיידלעך, ס'דא וואס האבן שוין געגעבן בירט, און ס'דא וואס מ'האט געמאכט אבארשענס אין אינדיע, נחמיה'ס איינע פון די מיידלעך וואס האט מיט זיי געלערנט, אשריך ר' שלמה אהרן קעלנער, אשריך בורי דייטש, וואויל איז ענק אז עטס האטס ממאס געווען אין געלט און עטס האטס ענק געשטעלט אויף די זייט אפצוהיטן קינדער ביז משיח'עט קומען. מיר האפן יעדן טאג ער וועט קומען, נאר אפילו ווען ס'וועט זיך אויסציען אביסל. עטס עטס קענען קלעימען וויקטערי אויב ס'איז דא קינדער סעיף אין די גאס. איטס פאר יו ענד פאר פיפל לייק יו הו דידנט סעל דעמסעלווס פאר א פיו לאוזי דאללערס. מאני קאמס מאני גאוס. משה דוד נידערמאן האט אונז פארקויפט פאר אפאר דאללער. ער האט געהאט א זון וואס איז געווען. טויט שטערבליך קראנק ס'האט אים אפגעקאסט דאס געלט מיט די דאקטוירים פליען אויף קליוולאנד מיט שמיוולאנד ווען ער גנב'עט נישט אונזער געלט וואלט עס אלעס נישט געדארפט געשעהן דאס איז צוגעגנב'עט בלוטיג געלט פון ארעמע אידן און אזוי לאזט זיך עס אויס און ער איז נאכנישט פינישט ער איז נאכנישט געשטארבן אלס עושר אויך נישט וואטש ענד סי קיינער ווייסט נישט וואטס סטיל דאון די ראוד ס'איז אונזער געלט און די זעלבע איז מיט דעם גרויסן ביליאנער לעזער קעסטענבוים וואס נאך לאכט וועט נאך אמאל בעטן פאר א דאלער פאר א נדבה אויף שבת פאר זיך? עניוועי, שקויעך פאר בורי דייטש, שקויעך פאר רבי שלמה אהרן קעלנער, און שקויעך פאר נאך אזאלעכע העלדישע מענטשן וואס האבן אונז נישט געלאזט פאלן. דער אייבישטער זאל ענק אלעס באצאלן. עניוועי, דאס איז איין זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. די צווייטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן איז זייער זייער א וויכטיגע זאך. איך זיץ איך רעד מיר אויס דא דאס הארץ, איך רעד און רעד און רעד און רעד, דו ווייסט, אסאך מאל טראכט איך ס'ווערט מיר שוין מיד דאס גאנצע רעדן, אבער סך הכל הערן דאך מיך אויס פופציג מענטשן, און ס'קומט אריין יעדע מאל ווען איך לייג ארויף די נייעס וואס הערט זיך אין קאורט מיט אלעם, קומען ארויף טויזענטער קאלס, עס קומען ארויף, זיי זיצן דערויף ממש די גאנצע צייט, ס'איז אנבעליוועבל. נו ר' ישראל האגער המצרי טענה'ט דאך אז דאס דאס הערן נישט אויס קיין סאך מענטשן, פֿופֿציק, איין און פֿופֿציק, ס'איז שוין דא וואס זאגן צוויי און פֿופֿציק, ס'איז דא וואס זאגן ער אליין הערט אויך אויס איז דריי און פֿופֿציק, עניוועי, ס'איז מיר זייער שווער די גאנצע זאך, און איך טראכט ביי מיר וואס פעלט עס מיר אויס? נאר וואס, איך וויל ענק זאגן, איך באקום אמאל חיזוק איך זעה אז ס'טוט יא אויף. איך האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן בעלסקי מען דארף אים ארויסווארפן פון די או יו. ער איז א לאו-לייף ער איז א א גארנישט. איך האב אויך פארציילט אז ער האט ארויסגעגעבן א שטארקן בריוו. פראו פון ר' דוד וויינבערגער, ער האלט ר' דוד וויינבערגער האט נישט געזינדיגט, ער האט נישט געטאטשט קיינעם, דאס איז דער סיסטעם פון די רבנים קעגן די וויקטימס, ס'איז אזוי געווען אייביג, די וויקטים איז געקומען זאגן מען האט מיך מאלעסטעט, און נישט אמת, דאס איז א וויקטים, זיי האבן שטיל געמאכט דאס מויל פון אלע זייטן. עניוועי איך בין געגאנגען איך האב אנגעקאלט חברה פון די או יו וואס איך קען. און זיי האבן געזאגט יור רייט, זיי האבן מברר געווען ס'איז דא אזא בריוו, בקיצור ס'איז ארויסגעקומען דעם שבת האט געדארפט זיין א גרויסע אסיפה און דער בעלסקי, ישראל בעלסקי פון די או יו וואס איז דער ראש ישיבה פון תורה ודעת האט געדארפט זיין אין די פייוו טאונס, ער האט געדארפט דארט זיין אויף שבת. און געווענטליך אזא שבת ברענגט אריין צוויי הונדערט טויזענט דאלער. די פייוו טאונס רבנים זענען געגאנגען און ס'זענען אלע ארויס לאק סטאק און בערל, זיי האבן געשריבן א בריוו, ס'איז דא יעדנס חתימה, חוץ איין חתימה נישט דא, ער האט דארטן אסאך בנינים, ער האט דארטן ישיבה, ישיבה קטנה, ס'איז נישט קיין חילוק, חוץ ער איינער האט יעדער רב אונטערגעשריבן, ער איז א נואף און. די ישראל בעלסקי זאלסט נישט קומען ווייל די נעמסט דיך אן פארן, זיי האבן געזאגט וועסט ארויסגיין מיט בזיונות און קיין פרוטה פאר די ישיבה באקומסטו נישט, ארבעט מיר אונז יעצט אז מען זאל עם ארויסווארפן פון צו זיין ראש ישיבה אויכעט. האו דו יו לייק דעט? סאו זעט אויס אז דאס רעדן איז יא עפעס ווערד. כ'האב געמיינט איך רעד צום לאמפ, איך רעד אין א טעיפ רעקארדער אריין און קיינער הערט נישט. ס'זיצן רבנים איבער די גאנצע אמעריקע און זיי הערן אויס און זיי האלטן אז בעלסקין טאר מען נישט געבן א שבת, מ'האט אים אפגעזאגט זיין שבת, איך האב נישט געוויסט גראדע ער דארף גיין דעם שבת דארט אהין, איך האב סתם גערעדט מען דארף אים ארויסווארפן פון די או יו, אז ער נעמט זיך אן פאר א נואף ווי דוד וויינבערגער דארף מען אים ארויסווארפן, לויט וויאזוי ער זאל זיך אננעמען אויף יעדן מענטש וואס ער מאכט נבילות און טרייפות אויך, עניוועי ס'האלט דארט מען האט אים ארויסגעווארפן ער איז פיניש, ער איז נישט געקומען אויף שבת און זיי ווילן אפשניידן אינגאנצן מיט תורה ודעת, יעצט תורה ודעת אז זיי ברויכן די צוויי הונדערט טויזנט דאלער זאלן זיי מאכן זיכער אז זיי ווארפן אים ארויס. ענד איטס גאנא העפן, ס'האט געשען ביי די חסידים אויכעט, נאר די לעצט, קודם וועט זאלי קא בעקן דארט דעם חזיר רייכמאנען צוויי יאר און געליטן בזיונות ביז ס'געקומען א וויקטים און האט געזאגט איך גיי פאראויס, ווען נישט געהאט קיין ברירה האט ער געהייסן רייכמאנען ארויסגיין, זאלי קא וואס האט דיר אויסגעפעלט צו ליידן בזיונות פאר רייכמאנען, דאס איז דאך דער חרבן. עניוועי, די מאדערן ווארלד וויל שוין נישט הערן דערפון, און יעצט ארבעט איך מיט גרויסע גבירים וואס זיי שטיצן די OU אז מ'זאל בעלסקין מעביר זיין פון די OU. איך טראסט אים נישט אויף א הכשר. קודם פאר צוויי יאר פאר פסח האט ער מכשיל געווען גאנץ קאליפארניע מיט טרייפע פלייש אונטערן נאמען פון די או יו, ווייל זיין איידעם איז דארט א שותף אין די פלייש פאבריק, ווייל ער האט נורסינג האומס האט ער אפגעקויפט די פלייש פאבריק, און צווייטנס א מענטש וואס ער קען בעקן א חזיר ווי דוד וויינבערגער קען מען אונז מיט אים נישט זיצן ביי איין טיש. סאו אונז האפן מיט די צייט דאס איז א געווינענע מלחמה, נאר ס'וועט אייביג זיין נאך א שטיקל קריג דא און דארט, ס'איז נארמאל, אבער עט די ענד אוו די דעי גיימער אונז וויסן. צו טאטשן א קינד איז ווערי דעינדזשערעס, זאלסט ענדערש טאטשן א פיר הונדערט וואלט לייוו ווייער דען טאטשן א טשיילד, זאלסט אים נישט ארויף זעצן אויף דיין שויס, זאלסט אים נישט זעצן לעבן דיר, מיט דיר, אויף דיר, מאך זיכער טשילדרען אר אוועי פראם יו, און מאך זיכער אז דו טאטשסט נישט קיין קינדער. יעצט דאס נאר געווען א שטיקל לכבוד אנפאנג וואך ווייל ס'איז זייער אסאך דא צו רעדן און נאך וועגן פסח. מען זאל אפהיטן די קינדערלעך אויף פסח, מען דרייט זיך שוין אין אלע גאסן, מען דארף שוין וואטשן אלע מקוואות, מען דארף שוין אנזאגן דיין קינדער זאל נישט גיין אין מקווה גאנץ בין הזמנים, מען דארף שוין אנזאגן אז ווען איינער טאטשט דיך שריי האב נישט קיין מורא, די בזיונות וועט זיין אויף יענעם נישט אויף דיר, און דו וועסט קראנק ווערן טאמער דו וועסט זיך לאזן פון יענעם, און מען דארף זאגן יעדן איינעם דו גייסט אין א שול מאך זיכער קיינער שלעפט דיך נישט אין א ווינקל און אין טוילעט, ס'דא אזא מין זאך וואס אמאל איינער. ער גראָבט נאָך דיר, און ער גראָבט נאָך דיר, און ער װעט דיר נאָכגײן, און ער װעט קומען, ער װעט מאַכן, ער װעט דיך אױספֿרעגן, דיך פֿרעגן, װיאַזױ דו הײסט, אים זאָגן, רב ייִד, אונדז קענען מיר זיך פֿון ערגעץ, מײַן זײדע האָט מיט דײַן זײדן געפּאַשעט חזירים און יוראָפּ װאָס, װאָס קומסטו מיך אָפּצושטעלן און פֿרעגן? איך בין דײַן עלטער, דו ביסט מײַן עלטער, דאַ אונדז. מעג מען אפילו רעדן בכלל? אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן א פרייליכן פסח, די שענסטע פרייד איז אז ס'וועט אדורכגיין דער פסח און דער גאנצער בין הזמנים, מען וועט נישט האבן אפגעהארגעט אפאר קינדער, ווייל ביז יעצט פלעגט מען דאס טון, און דאס וועט זיין די גרעסטע פרייד און די גרעסטע הייליגקייט און די גרעסטע חומרא וואס איז נאר דא. איר זייטס אלע געזונט און האטס א גוטן טאג.